אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, א גוטן ערב שבת רבותי, אונז גייען ווידער גיין ווייטער אין די פרשה, און מסיים זיין בעזר השם פרשת כי תשא, סאו משה רבינו איז ארויף געגאנגען צום דריטן מאל ווייל די אייבערשטער האט אים געזאגט פסל לך שני לוחות אבער די אייבערשטער האט שוין מסכים געווען, און שוין מוחל געווען די אידן טו די עקסטענט אז ער האט שוין מסכים געווען צו געבן די דריי לוחות, און גאנץ מוחל זיין גייט ער ערשט צום סוף, ווען משה רבינו גייט אראפקומען יום כיפור, דעמאלטס גייט די אייבערשטער זאגן מאכט מען שוין א משכן, שוין רעדי פאר השראת השכינה, שוין גאנץ מוחל געווען די חטא עגל. און דעמאלטס גייט טאקע משה רבינו מסכם זיין דעם יום כיפור אלס א יום סליחה וכפרה, ווייל דעמאלטס האט דער אייבערשטער מוחל וואס ער לייגט ביי אים, אבער דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ווען דו קומסט ארויף צום דריטן מאל, גיי איך דיר געבן די י"ג מידות של רחמים אזוי זאלסטו נישט דארפן אייביג צוקומען צו זכות אבות, ווייל זכות אבות קען דאך, וועסט דאך אמאל מיינען אז ס'וועט זיך אויפהערן, און וועסט שוין נישט האבן קיין תקווה, מילא גיי איך דיר געבן דא א רעסעפי, וואס דו ווען דו גייסט מתפלל זיין און גייסט זאגן די י"ג מידות של רחמים גייסטו מעורר זיין רחמים גדולים מאת ה', און איך גיי דיך אייביג מוחל זיין, סאו ויעבר ה' על פניו, דער אייבערשטער איז טאקע געקומען מלובש בטלית, אזוי ווי א שליח ציבור, און געזאגט פאר משה די ווערטער די י"ג מידות של רחמים, ויקרא. השם, איך בין דער הייליגער באשעפער, די ערשטע מידה איז השם, אז איך בין מיט'ן מענטש אפילו פאר ער זינדיגט, ווען איך ווייס אז ער גייט זינדיגן, דאך געב איך אים רחמים דעמאלטס, און השם, איך האב אויכעט מידת רחמנות צום מענטשן נאכדעם וואס ער זינדיגט און ער טוט תשובה, קייל איז אויכעט א לשון פון מידת הרחמים, רחום, איך בין א באשעפער וואס טוט זיך מרחם זיין. אויף כלל ישראל, און וחנון איך טוה געבן חנינה פאר כלל ישראל, ארך אפים איך טוה מאריך אף זיין, און איך טוה ווארטן אז א מענטש זאל תשובה טוהן, איך געב אים נישט גלייך זיין שטראף אויף זיינע עבירות, און ורב חסד איך טוה איבערגיסן דאס מעסטל אז יענער זאל האבן כאטשיג ער האט נישט קיין אייגענע זכותים געב איך אים צו חסד ער זאל זוכה זיין צו חסד, און מיין אכטע מידה איז אמת אז איך בין באגלייבט אז איך וועל זיכער באצאלן שכר טוב,

אז אויב איינער טוט נישט תשובה וועל איך אים נישט מוחל זיין, אבער פארשטייט זיך לא ינקה דא איז אויך דא די מידת רחמנות פונעם הייליגן באשעפער אז איך וועל אים נישט באצאלן רייט אוועי נאר איך וועל עס אויסציען, איך וועל עס באצאלן אפאר דורות, פוקד עוון אבות איך טו באצאלן די עבירה וואס די עלטערן האבן געטון, על בנים אויף די קינדער ועל בני בנים אויף די צווייטע דור ועל שלשים אויף די דריטע דור און ועל רבעים אויף די פערטע דור, אבער ביז דא און עס גייט די פערטע דור אפילו זיי טוען ווייטער די זעלבע עבירה גיי איך שוין נישט געבן באצאלן די פורעניות, סאו האסטו דא אפאר. אין די אין די פּורעניות אַליינס האָסטו מלובש דאָרטן אַ סך רחמים פון דעם הייליגן באַשעפער. איז וימהר משה, משה האָט געהערט די ווערטער, האָט ער געזען ווי דער אייבערשטער קומט צו אים און דער אייבערשטער האָט אים געגעבן די י"ג מידות של, י"ג מידות של רחמים און וימהר משה האָט ער זיך געיאָגט ויקד ארצה, ער האָט זיך אַראָפּגעבוקט צום ערד, וישתחו ער האָט זיך אויסגעפּישוט ידיים ורגליים האָט ער זיך געבוקט צום הייליגן באַשעפער אַלס אַ הודאה אַז ער האָט אים געגעבן די י"ג מידות של רחמים. אבער דער אייבערשטער האט משה רבינו האט אבער מורא געהאט, אז איך פארשטיי יעצט האסטו מיר טאקע צוגעזאגט אז דו וועסט גיין מיט אונז, און דו וועסט אייביג האבן השראת השכינה נאר אויף אונז און נישט אויף אלע אנדערע פעלקער, וואס וועט אבער זיין אז זיי וועלן נאכמאל זינדיגן? ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך ה', אויב טרעף איך חן אין דיינע אויגן, ילך נא ה' בקרבנו זאל דער אייבערשטער מיטגיין מיט אונז, כי עם קשה עורף אפילו דער כי איז נישט א נתינת טעם, ווייל. און פונקט פארקערט אויב זיי טוען עבירות וועט דאך זיין סילוק השכינה, נאר כי עם קשה עורף אפילו זיי טוען עבירות, פארוואס? וסלחת לעונינו ולחטאתנו האסט דאך יעצט געזאגט די י"ג מדות של רחמים אז דו ביסט מוחל וסולח, מילא בעט איך דיר באשעפער געב מיר א כריתות ברית, מאך מיר א בונד אז דו וועסט אייביג זיין מיט כלל ישראל אפילו ווען זיי זינדיגן, ונחלתנו זאלסט אליינס זיין אונזער פירער און זאלסט נישט שיקן קיין אמצעי, און אויך זאלסטו נישט זיין זאלסטו נישט האבן קיין השראת השכינה אויף די אנדערע פעלקער ויאמר האט דער אייבערשטער געזאגט מסכים איך וועל מאכן מיט דיר א בונד, הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך איך וועל מאכן א בונד. אז איך וועל מאכן א אפשיידונג נגד כל עמך אעשה נפלאות, איך וועל אפשיידן די אידן צווישן אנדערע פעלקער טו די עקסטענט אז נאר פאר ענק וועל איך האבן השראת השכינה, פאר די אנדערע פעלקער וועל איך נישט האבן השראת השכינה, איך וועל שיקן א מלאך וואס זאל זיין א אמצעי, און כ'זאג דיר צו אז אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים, קיין איינער פאלק, קיין איין פאלק וועט נישט זיין, וועט נישט געבוירן ווערן כאילו עס וועט, עס וועט נישט געהערט ווערן פון נאך א פאלק וואס האט אויכעט השראת השכינה נאר כלל ישראל, אויכעט זאגט אים די אייבערשטער צו אז וראה כל העם אשר אתה בקרבו די כלל ישראל וועט זען את מעשה השם די כי נורא הוא די פארכטיגע זאכן וואס די אייבערשטער טוט, אשר אני עושה עמך, די זאכן וואס איך וועל טון מיט דיר, וואס האט פשט וועלן מיר דאך לערנען אז משה רבינו איז אראפגעקומען פון בארג און ער האט געהאט א קרן עור פניו, ער האט געהאט א לעכטיגע צורה, א לעכטיגע שיין פון די שכינה הקדושה, ממילא וועגן דעם וועט כלל ישראל זען אז איך האב געטון וואונדער מיט דיר, זאגט די פסוק ווייטער, שמור לך, דאס הייסט די אייבערשטער האט אים יעצט געזאגט, זיך זאלסטו נישט מיינען זאלסטו נישט יעצט מורא האבן אז איך וואלט דיר זאגן אז דו דארפסט טון ווער ווייסט וואס,

וועט עטס מקיים זיין ענקער סקין אין די געים און איך וועל ענק געבן דעם בונד אז איך זאל זיין עקסקלוסיוולי פאר כלל ישראל סאו זאגט אים די אייבישטער שמור לך היט אפ את אשר אנכי מצוך היום וואס איך וועל ענק באפעלן היינט וואס לכאורה האט ער דאך עס שוין באפאלן אין פרשת משפטים דארטן ביי מעמד הר סיני ווען ער האט געמאכט די כריתת ברית מיט כלל ישראל זאל מקבל זיין די תורה וואס איז דער מצוך היום ווייל אפאר זאכן גייען דא נתחדש ווערן אן טאפ פון דעם וואס איז שוין געשטאנען אין פרשת משפטים וועגן דעם איז שייך צו זאגן אז עס איז היינט באפאלן געווארן סאו די אייבישטער זאגט אים אז הנני גורש הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיווי והיבוסי, וויבאלד איך גיי דאך, עס גייט דאך קומען א זמן וואס איך גיי פארטרייבן די פעלקער און וועלן קומען אריין אין ארץ ישראל, זאג איך דיר אז זאלסט אפהיטן השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ זאלסט עטס נישט מאכן קיין כריתות ברית מיט די חברה וואס וואוינען דארטן, וואס דאס איז שוין אויך א דבר שנתחדש דא אן טאפ פון פרשת משפטים ווייל אין פרשת משפטים שטייט אז נאר מען זאל נישט מאכן קיין ברית מיט איינער וואס דינט עבודה זרה, דא שטייט פלעין אין ליושב הארץ זאלסטו נישט מאכן קיין כריתות ברית אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך ווייל כ'האב מורא אז זיי וועלן ענק זיין פאר א שטרויכלונג זיי וועלן ענק אראפשלעפן צו טון עבירות, וואס דען זאלט עטס טון, כי את מזבחותם תתוצון עטס זאלסט צעווארפן אלע זייערע מזבחות און זייערע מצבות זאלט עטס צעברעכן ואת אשריו תכרותון עטס זאלסט אויספליקן אלע זייערע אשרים וואס זיי דינען די ביימער וואס זיי דינען עבודה זרה פאר די פאר דעם בוים כי לא תשתחוה לקל אחר דאס איז אויכעט א דבר שנתחדש ווייל אין פרשת משפטים שטייט נישט דעם ענין פון אשרה און איז דא מפרשים וואס ענטפערן פארוואס אבער בקיצור דאס איז א דבר שנתחדש דא פארדעם איז שייך פריער צו זאגן אנכי מצוך היום כ'האב דיך היינט באפאלן די זאכן כי לא תשתחוה לקל אחר זאלסטו זאלן זיך נישט בוקן צו א אנדערע אפגאט, כי ה' קנא שמו, דער נאמען פונעם אייבערשטן איז אז ער צערנט, און קל קנא הוא, ער איז א באשעפער וואס צערנט, פן תכרות, פארוואס האב איך דיר פריער געזאגט אז זאלסט נישט מאכן קיין כריתות ברית מיט זיי, ווייל פן תכרות ברית ליושב הארץ אויב וועסטו מאכן א כריתות ברית מיט זיי, וזנו אחרי אלהיהם, דו וועסט נאכגיין נאך זייערע עבודה זרות, וזבחו לאלהיהם, און דו וועסט שעכטן. פאר זייער עבודה זרה, און אויך עס וועט זיין א פראבלעם אז אפילו ענק וועלן נישט דינען עבודה זרה, נאר וקרא לך וואו האלטן מיר זיך ווי ענק וועלן זיין אזוי אפ קלאוז מיט זיי, ענק וועלן זיך אויסמישן צווישן די גוים, זיי וועלן ענק רופן פאר א פארטי, ענק וועלן פארטיען צוזאמען מיט די גוים, איז דעמאלטס וועט עס עסקעלעיטן אז ולקחת מבנותיו לבניך, וועסטו זיך משדך זיין מיט זיי, וועסט נעמען זייער טאכטער פאר דיין זון, און וויבאלד וזנו בנותיו אחרי אלהיהן זייערע טעכטער דינען דאך עבודה זרה, האב איך מורא אז והזנו את בניך אחרי אלהיהן, וועלן זיי נאכשלעפן דיינע זון נאכדעם, סאו אלעס, אפילו עסן לאז איך דיר נישט מיט זיי, אפילו זיך אויסמישן מיט זיי, פלעין א כריתות ברית פון שלום, לאז איך דיר נישט מאכן מיט די גוים, ווייל איך האב מורא אז ס'וועט עסקעלעיטן טו דע פוינט אז זיי וועלן ענק אראפשלעפן פון אידישן וועג, וועגן דעם זאג איך דיר אז זאלסט נישט מאכן קיין כריתות ברית מיט די גוים. און זאגט די תורה נאך א זאך וואס זאלסט איינהאלטן אלס א חלק פון דיין סקין אין דע געים אין דעם ברית, אלהי מסכה לא תעשה לך, זאל נישט מאכן קיין עבודה זרה וואס איז געגאסן פון אייזן אדער פון מעטאל, את חג המצות וואס נאך זאלט עטס זען, עטס זאלט אפהיטן דעם חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל, זיבן טעג זאלט עטס עסן מצות אשר ציוויתיך וואס כ'האב ענק באפוילן, ווען זאלט עטס עס טוען, למועד חודש אביב, ווען ס'קומט דעם חודש אביב דעם ניסן, כי בחודש אביב יצאת ממצרים, און דאס יום טוב פסח טוט מען דאך סעלעברעיטן יציאת מצרים, ממילא וועגן דעם זאג איך דיר זאלסט אפהיטן דעם חג המצות, און וואס נאך, כל פטר רחם לי, אלע בכורים פון מענטשן זאלט עטס געבן פאר מיר. טו די עקסטענט אז מ'זאל עס אויסלייזן, נישט דווקא אז ס'זאל זיין פאר מיר הקדש, נאר מ'זאל עס אויסלייזן. און אויך וכל מקנך תזכר פטר שור ושה, יעדע בהמה טהורה וואס האט א זכר וואס דאס טוט עפענען איר רחם פון א שור ושה, זאלט עטס אויך מאכן פאר הקדש. ופטר חמור איז דאס איז בהמה טהורה, בהמות טהורות איז אלע בכורים האבן א קדושת בכורים. בהמה טמאה איז נאר דא איין בהמה טמאה וואס האט א קדושת בכור, און דאס איז חמור. און יעצט זאג איך דיר אז די פטר חמור תפדה זאלסטו אויסלייזן בשה, דאס הייסט מען זאל געבן א שה פארן כהן אנשטאטס דעם, ואם לא תפדה אויב וויל עס דער מענטש נישט טון דארף מען אים פאנישן און מען דארף וערפתו, מ'דארף אפקנאקן די קאפ פון זיין פטר חמור. כל בכור בניך תפדה, פריער האב איך געזאגט אז כל פטר רחם לי אז יעדע בכור האדם זאל זיין פאר מיר, טו וואט עקסטענט זאג איך דיר דא אז כל בכור בניך תפדה זאלסטו אויסלייזן מיט די פינף שקלים, און ולא יראו פני ריקם ווען דו קומסט ארויף עולה רגל זיין זאל דיין פנים נישט געזען ווערן ליידיג נאר דו זאלסט ברענגען א קרבן עולת ראיה. זאגט די תורה ווייטער, ששת ימים תעבוד, זעקס טעג זאלסטו טון דיינע מלאכות, אבער שבת קודש וביום השביעי תשבות זאלט עטס רוען, און מיט וואסערע פונקטליכע זאכן זאלט עטס רוען, בחריש ובקציר תשבות זאלט עטס רוען אז אונז זאלן נישט אקערן און זייען, און אויף דעם פרעגט רשי וואס נאר דאס? ס'איז דאך דא ל"ט מלאכות, נאר זאגט רשי אז אז פון דא קומט מען ארויס לערנען אז פונקט ווי חריש איז רשות איז דארף קציר אויך זיין רשות, ס'איז דא א געוויסע שניידן תבואה וואס דאס איז יא א מצוה וואס דאס איז דוחה שבת, דאס איז די מצוות קצירת העומר, איז דאס. וויל דא די תורה זאגן דווקא די צוויי מיט די צוויי מלאכות כדי זאלסט עס ארויסלערנען אז נאר דברים שברשות איז אסור צו טון אום שבת אבער דברים של מצוה איז מותר איז דוחה איז יא דוחה שבת. זאגט די תורה ווייטער נאך א זאך וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים זאלסט ברענגען דעמאלטס די ביכורים פון דיין די קרבן שתי הלחם און וחג האסיף און אויך יום טוב סוכות זאלסטו פראווענען אין תקופת השנה ווען די יאר ריפיט זיך ווייל סוכות איז דאך גלייך נאך ראש השנה דעמאלטס ריפיט זיך די סייקל סאו דעמאלטס זאלסטו פראווענען דעם יום טוב שבועות שלש פעמים בשנה דריי מאל א יאר זאלסטו געזען ווערן יראה כל זכורך אלע דיינע זכרים, דיינע זכרים, נישט קיין עבדים, נאר דווקא פון די בני ישראל זאלן געזען ווערן את פני האדון ה' אלוקי ישראל. פארוואס עפעס זאג איך דיר נאר דריי מאל, ווייל כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך, איך וועל דיך מאכן הרחבת גבול, מילא דעמאלטס וועט דאך זיין פאר ענק אפשר שווער צו קומען פון אלע עקן עולה רגל זיין, וועגן דעם זאג איך דיר נאר דריי מאל א יאר, דארפסט נישט קומען מער, און אויך זאלסט נישט מורא האבן דעמאלטס אז עטס וועטס איבערלאזן ענקערע לענדער וועלן די גוים קומען און חרוב מאכן ענק באגנב'נען, וואס זאג איך דיר אז איך זאג זיך דיר צו אז ביסט בטוח אז ולא יחמד איש את ארצך, קיינער וועט נישט גליסטן דיין לאנד בעלותך לראות את פני השם ווען דו קומסט ארויף עולה רגל זיין אלוקיך שלש פעמים בשנה. זאגט די תורה ווייטער לא תשחט וואס איז שייך פסח אז זאלסט נישט שעכטן על דם חמ על חמץ דם זבחי אז בשעת ווען עס איז נאך דא חמץ זאל מען נישט שעכטן דעם קרבן פסח אויך ולא ילין לבקר זבח חג הפסח אז דער זבח דער קרבן פסח די אימורים וואס מען דארף ארויף לייגן אויפן מזבח זאלסטו נישט עובר זיין אויף לינה נאר זאלסט עס לייגן פאר די עמוד השחר זאלסט עס ארויף לייגן אויפן מזבח. וואס איז שייך שבועות ראשית בכורי אדמתך תביא זאלסט ברענגען דיינע ביכורים צום הייליגן באשעפער בית השם אלקיך די פון די זיבן מינים וואס ווערן געצייטיגט ערשט אום יום טוב סוכות איז שייך אז לא תבשל גדי בחלב אמו דעמאלטס ווערן דאך געבוירן ס'איז דאך די זמן פון לידת הגדיים איז עסט דאך וועלן שעכטן און עס וועלן מאכן א פארטי מיט די גדיים זאג איך דיר דעמאלטס אז זאלסט עס נישט קאכן מיט מילך איסור פון בשר בחלב. סאו יעצט אז די אייבשטער האט געענדיגט זאגן די זאכן וואס די אידן דארפן טוהן אלץ כריתת ברית אז זייער סקין אין די געים איז ויאמר השם אל משה כתב לך את הדברים האלה שרייב דיך אפ די רייד וואס איך האב דיך יעצט געזאגט כי על פי הדברים האלה וועגן די מצוות וואס איך האב דיך יעצט געגעבן איז כרתי איתך ברית ואת ישראל האב איך דיך געמאכט די כריתת ברית דאס איז די אידישע קינדער'ס חלק פון די ברית וואס איך האב געמאכט מיט זיי אז איך וועל אייביג זיין מיט זיי מילא וועגן דעם בעט איך דיר שרייב עס אפ און רש"י זאגט ווען מען לערנט ארויס פון די האלה אז נאר תורה שבכתב מעג מען אויס שרייבן תורה שבעל פה טאר מען נישט אויס שרייבן. ויהי שם עם השם חז"ל זאגן אז די דריטע מאל ווען משה רבינו איז ארויפגעגאנגען נעמען די לוחות שניות איז ער געווען דארטן ארבעים יום וארבעים לילה און לחם לא אכל ומים לא שתה ער האט נישט געגעסן און נישט געטרינקען און ויכתב על הלוחות די הייליגע באשעפער האט אפגעשריבן אויפן לוחות אויף די צווייטע סעט לוחות את דברי הברית עשרת הדיברות עשרת הדברים ויהי ברדת משה מהר סיני ווען משה איז אראפגעקומען פונעם הר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ער האט געהאלטן די צוויי לוחות סאו האט ער זיך טועה געווען ער האט געמיינט די אידישע קינדער מען גייט שוין לערנען פון די פרשה אז משה רבינו האט געהאט א מורא'דיגע לעכטיגע צורה ער האט געהאט א קרן אור א שיין וואס ער האט באקומען דורכדעם וואס ער האט גערעדט צום אייבערשטן. נאכדעם דער אייבערשטער האט ארויף געלייגט זיין הענט אויף משה רבינו, איים סארי ס'גייט אריין אביסל שפעט אבער מ'גייט ענדיגן נאך די לעצטע פינף פסוקים פון די פרשה, איז ווי ווען ווי סאו האט ער געמיינט אז ווייל ווילאנג ער רעדט נאך צום אייבערשטן האט ער געמיינט אז די קרן אור וואס ער האט איז נאר ווייל ער רעדט יעצט צום אייבערשטן, און שפעטער ווען ער האט געהאלטן די לוחות האט ער געמיינט אז ער האט יעצט די קרן אור ווייל ער טראגט יעצט די לוחות, אבער ומשה לא ידע, ער האט נישט געוואוסט אז כי קרן עור פניו בדברו אתו ער האט פלעין א קרן אור, ער האט באקומען סטענדערד אז ביז עד יום מותו האט ער באקומען די קרן אור א לעכטיגע שיין אלץ א רעזאלט פון רעדן מיטן אייבערשטן. איז וירא אהרן, אהרן האט געזעהן וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, און משה רבינו האט נישט געכאפט פארוואס זיי אנטלויפן, וייראו מגשת אליו, זיי האבן מורא געהאט צו קומען צו אים נאר זיי זענען זיך אנטלאפן פון אים, ווייל זיי האבן מורא געהאט מוראדיג שטארק מורא געהאט פון די ליכטיגקייט, און רשי זאגט דא אז דאס איז די כח פון א עבירה, אז ווי לאנג זיי האבן נאכנישט געהאט געזינדיגט מיט די עגל האבן זיי געקענט זעהן די מראה השכינה, זיי האבן דאך געזעהן די מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל בני ישראל, און דעמאלס האבן זיי נישט מורא געהאט, יעצט קומט משה רבינו וואס איז א סאך א קלענערע מדריגה ווי זעהן די מראה השכינה. און זיי האבן אזוי מורא און זיי לויפן אוועק, די כח פון א עבירה, איז ויקרא אליהם האט ער זיי צוריק גערופן, ויקרא אליהם משה, וישובו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה, און זענען זיי צוריק געקומען, און שפעטער האט ערשט משה רבינו געכאפט אז די קרן עור פניו האט נישט צוטון מיט דעם וואס ער רעדט מיטן אייבערשטן, ס'האט אויך נישט צוטון מיט דעם אז ער האלט די לוחות, נאר ס'איז פלעין ער האט באקומען די קרן עור, און ס'דערציילט אונז די תורה אלע זאכן וויאזוי משה רבינו האט איבערגעגעבן די מצוות, צו כלל ישראל וויאזוי ס'איז פארגעגאנגען די סיסטעם, איז וידבר משה אליהם, משה האט קודם גערעדט צו אהרן און די זקנים, נאכדעם האט ער גערעדט צו כלל ישראל, ואחרי כן נגשו כל בני ישראל, ויצום, ער האט זיי באפוילן את כל אשר דבר ה' איתו בהר סיני, און ויכל משה מדבר איתם, ווען משה רבינו האט געענדיגט רעדן מיט כלל ישראל און מיט אהרן און די זקנים, האט ער זיך געכאפט אז ער האט דא א קרן עור פניו און פארדעם אנטלויפט מען פון אים, און ס'האט גארנישט צו טון מיט דעם אז ער האלט די לוחות, ויתן על פניו אז ער האט ארויפגעלייגט אויף זיין פנים א מאסקע, פארציילט די תורה אז די מאסק איז נישט אייביג געווען אויף משה רבינו'ס פנים נאר ובבוא משה לפני ה' לדבר איתו, ווען משה רבינו איז געקומען רעדן אינעם אוהל מועד צו צום הייליגן באשעפער הערן נאך מצוות איז יסיר את המסוה האט ער אויסגעטון די מאסק עד צאתו ביז ווילאנג ער איז ארויסגעקומען פון רעדן מיטן אייבערשטן און ויצא איז ער ארויסגעקומען נאך פארן אנטון זיין מאסק איז ער געגאנגען איבערזאגן ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה אלעס וואס די אייבערשטער האט אים באפוילן איבערצוגעבן פאר כלל ישראל און וראו בני ישראל את פני משה דעמאלטס בשעת ווען משה רבינו האט זיי איבערגעגעבן די תורה, משה רבינו האט נישט געוואלט ארויף לייגן די מאסקע ווייל ס'איז דאך דא א ענין פון והיו עיניך רואות את מוריך אז מ'זאל זען די רבי ווען מ'לערנט מיט אים, און אויך איז דא א ענין אז מ'זאל לערנען מתוך יראת שמים, און וועגן דעם האט ער נאכנישט אנגעטון די מאסק ווילאנג ער האט נאך געלערנט מיט כלל ישראל, און דעמאלטס האבן די אידן בשעת ער האט געלערנט מיט זיי האבן זיי זוכה געווען צו זען די קרן עור פניו, אבער נאכדעם נאכן ענדיגן איז והשיב משה את המסוה האט ער צוריק אנגעטון די מאסק ווייל אז ס'פעלט זיך נישט אויס צו זען די אור השכינה, דעמאלטס פעלט עס נישט אויס, וועגן דעם נאכן ענדיגן לערנען. האט ער צוריק אנגעטון די מאסקע, ווי לאנג האט ער עס אנגעהאט? עד בואו לדבר איתו, ווי לאנג ער איז נאך נישט נאכאמאל אריינגעקומען רעדן מיטן הייליגן באשעפער דעמאלטס האט ער עס צוריק אויסגעטון, זאלסטו מיר האבן א לעכטיגן לעכטיגן שבת קודש!